זאגט מענדעלע מוכר ספרים, געלויבט איז דער בורא וואס נאכדעם ווי ער האט באשאפן די גאנץ גרויסע וועלט האט ער זיך מיישב געווען מיט דער פמליא מלאכים אין הימל און צום לעצט געמאכט א קליין וועלטעלע, דאס מיינט מען דעם מענטשן, וואס ער הייסט עולם קטן, ווייל דאס מענטשל ווי איר קוקט אים אן האט אין זיך אלע מיני ברואים און באשעפעניש. איר געפינט אין אים אלערליי ווילדע חיות, אויך פארשיידענע מיני בהמות. איר געפינט אין אים א יאשטשערקע, א פיאווקע, א ספאניש פליג, א פרייס וכדומה אזעלכע שלעק, אזעלכע מיני שרצים. איר געפינט אין אים אפילו אויך א רוח, א שווארץ יאר, א שטן, א מקטרג, א לץ, שונא ישראל, וכדומה אזעלכע מזיקים, מחבלים, אנשיקענישן. איר זעט אין אים אויך וואונדערליכע סצענעס, ווי א קאץ א שטייגער שפילט זיך מיט א מויז, ווי א טכויר כאפט זיך אריין אין א שטייג מיט עופות און דרייט זיי נעבעך אפ די קעפ, ווי מאלפעס קרימען יעדן נאך אלץ דינג וואס ער טוט, ווי א הונט סלוזשעט דרייט דעם וועדל פאר איטליכן וואס ווארפט אים אונטער א שטיקל ברויט, ווי א שפין פארנארט צו זיך א פליג פארפלאנטערט פארשפארט זי און נאגט זי אויס, ווי קאמארן פליען עמעצן נאך און זשוזשען אים פולע אויערן וכדומה נאך אזעלכע משונה וואונדערליכע זאכן. איך בין עס אבער נישט אויסן. געלויבט איז זייער ליבער נאמען וואס זעט צו שווייגנדיג אלצדינג וואס אין דעם דאזיגן קליין וועלטעלע גייט פיר און שלאגט מיט אים פארט נישט קיין כפרות וואס דערלענגערט זיין צארן, פארטראגט די עבירות און טוט גרויס חסד מיט דעם זינדיגן מענטשן. איך בין דא אויסן צו דערציילן די גרויס גענאד וואס השם יתברך האט אויך מיט מיר, ארעם און בעל עבירה, געטאן, נאכדעם אז ער האט מיר פריער אביסל געשטראפט. רבותי, הפערדל שלי מת. מיין פערדל רבותים איז געפגר'ט. מיין געטריי פערדל וואס כל ימיו דאס גאנץ לעבן זיינס איז עס געווען אין דער עבודה, געדינט געטריי און נישט געוואוסט מער ווי אונזערע ספרים, וואס איז געווען א מפורסם א בקי אין אלע וועגן, א גרויסער בעל זכרון וואו ערגעץ א קרעטשמע, וואס איז מיט מיר אויסגעפארן כמעט בכל תפוצות ישראל צווישן די אלע אידישע קהילות און איז געווען אומעדום באקאנט, אזא פערדל, אט דאס פערדל הלך למיתה האט א מיתה משונה איינגענומען לג בעומר אין גלופסק, עס איז מיר א ווייטאג צו זאגן, נאר ארעם איז נישט קיין שאנד, עס איז נעבעך געפגר'ט פאר הונגער. זיין עסן איז געווענדליך געווען אביסל שיטשקע, אמאל עטליכע דארע שטיקלעך ברויט וואס איך פלעג אוועקקויפן ביי ארעמעלייט מיט טארבעס, אז אך און וויי דעם פערדל וואס עס פאלט אריין צו א אידישן מוכר ספרים. שלעפּן שלעפּט זיך עס שטענדיק אַרום און האָרעװעט אפשר נאָך מער פֿון יענע, װאָס פֿירן שװערע סחורה, און עסן אָבער עסט עס נעבעך מכּות. אַ ייִדישער מוכר-ספֿרים האָט אַלײן מכּות װאָס צו עסן און פּגרט מיט זײַן װײַב און קינדער צען מאָל אין טאָג פֿאַר הונגער. איך בין עס אָבער ניט אױסן. השם יתברך האָט מיר נעבעך געשטראָפֿט. איך בין געבליבן אָן אַ פֿערדל. קויפן אן אנדערס האב איך נישט געהאט פאר עפעס, און דא באדארף מען פארן אויף ירידן. עס איז מיר געווען זייער שלעכט. און ווי איך זיץ מיר אזוי פארזארגט קומט אריין איינער מיינער א באקאנטער, גייט צו גלייך צו מיר און רופט זיך אן, ר' מענדעלע איר וועט קויפן א קלאטשע? כ'וואלט אוודאי געקויפט ענטפער איך מיט א קרעכץ, נאר וואו נעמט מען די קאץ? עט, מאכט ער, נישקשה, איר וועט נישט באדארפן אצינד געבן א גראשן. עס קען אפשר נאך מעגליך זיין מען זאל אייך נאך עפעס אויסלייען. מען ווייסט נישקשה אז איר זענט אן ערליכער מאן. אויב אזוי זאג איך צו אים, קויף איך די קלאטשע זייער גערן. טאקע באלד אן שהיות. קומט זייט מוחל לאמיר גיין די סחורה אנקוקן. איר פארשפארט צו גיין, רופט ער זיך אן, איך האב די קלאטשע דא, טאקע ביי מיר. וואס הייסט איר האט זי דא? פרעג איך אים פארוואונדערט. דא, טאקע ביי מיר אונטער דעם מאנטל, ענטפערט ער מיט א שמייכעלע. איר לאכט פון מיר, רב קרוב? זאג איך צו אים מיט פארדרוס. געפינט אייך אן אנדערן פון וועמען צו לאכן. קאטאוועס גייט מיר אצינד נישט אין קאפ. חלילה, איך טרייב גארנישט קיין קאטאוועס, זאגט ער צו מיר, און נעמט באלד טאקע ארויס פון אונטער דער פאלע א גרויסן פאק מיט פאפירן. זעט איר, ר' מענדעלע, דאָס אינגאַנצן געהער איינעם מיינעם אַ גוטן פריינד. זיין נאָמען וועט איר געפינען דאָ אָנגעשריבן אויף די זאַכן, וועלכע ער האָט געמאַכט. איינע פון די דאָזיקע זאַכן הייסט, פאַרשטייט איר מיך, מיט דעם נאָמען די קלאַטשע. דער מחבר אַליין איז אַצינד, לא-עליכם, עפּעס, ווי רופט מען עס, צומישט, גאָר צעטראָגן. אונז אלע זיינע גוטע פריינד גליסט זיך זייער אז זיינע מעשיות זאלן כסדר אפגעדרוקט און פארקויפט ווערן. און וועמען אנדערש האבן מיר געקענט אויסקלייבן דערמיט זיך מתעסק צו זיין, ווען טאקע נישט אייך ר' מענדעלע וואס איר האט אין אונזער ווינקל אזא שם? מיר פארלאנגען פון אייך איר זאלט גוט איבערקוקן די פאפירן, אויסשטעלן איטליכע מעשה אקוראט ווי מען באדארף, דערויף פארלאזן מיר זיך שוין אויף אייך. און גאָר צום ערשטן זאָלט איר אָפּדרוקן די קלאַטשע. פֿון באַלױנונג װעלן מיר שמועסן שפּעטער. איר װעט נישקשה זיכער צופֿרידן זײַן. אױב איר גענעטיקט זיך אַצינד אין געלט, װעלן מיר אײַך דערװײַל געבן אױף דעם חשבון. נו, װילט איר, רב מענדעלע? אַ פֿרעג אַביסל, אױב איך װיל? איך װיל מיט דעם גאַנצן לעבן! האָב איך געענטפֿערט און פּשוט געטאַנצט פֿאַר גרױס פֿרײד. נאכדעם אז איך האב מיך אפגעפארטיגט מיט מיינע געשעפטן, האב איך מיר גענומען געשמאק צו דער קלאטשע, זי צונויפגעשטעלט ווי עס געהער צו זיין, איינגעטיילט זי אין קאפיטלען און איטליכס קאפיטל א נאמען געגעבן ווי אים פאסט. אזא אן ארבעט וואס נאר דערפאר אליין שרייבן זיך אנדערע אונטער אויף יענע כתבים און הייסן מחברים. קורץ, איך האב מיך נישט געפוילט און געטאן מיין זאך גאנץ געטריי.

איי איי, איך האב געפונען דעם סוד פון אונזערע טאקסעס, פון אונזערע בעל טובות און פון אונזער אלע פירונגען וכדומה. כ'האב געפרעגט א שאלה ביי די גלופסקער דיינים און ביי אלע דארטיגע פיינע בריות פון דער גוטער כנופיא, אזוי ווי איך האב דעם עולם צוגעזאגט ארויסצוגעבן א צווייטע טייל פון דער טאקסע, און האב דערביי נישט געזאגט בלי נדר, בכן איז נאך מיין ווארט שוין גלייך טאקע ווי א נדר. היינט ווי איז דער דין רבותים האב איך זיי געפרעגט אז איך גיב אצינד ארויס מיין קלאטשע אויב איך קען מיט איר יוצא זיין מיין נדר זיי האבן געקלערט געקלערט זיך נעבעך געקראצט געקראצט און האבן צום סוף אזוי געזאגט יא ר' מענדעלע אזוי ווי מיר האבן דא דערשמעקט א ריח א תמצית פון דער טאקסע זענען מיר אייך דעריבער מתיר נדר. הקלאטשע הזו די דאזיגע קלאטשע חשובה לכם איז אייך גערעכנט כאילו קיימתם, גלייך ווי איר וואלט געהאלטן ווארט און ארויסגעגעבן א חלק השני, דעם צווייטן טייל מהטאקסע, בכל פרטיו, מיט אלע פיטשעווקעס, נישקשה, מ'קען מיט איר זייער גוט יוצא זיין לכל הדעות. כמה מעלות טובות למקום, וויפיל דאנק בין איך דעם אייבערשטן שולדיג, ווען איך וואלט דערטאפט די קלאטשע גלאט גאר אן געלט פאראויס צו קויפן מיר א פערדל, איז דאך דיינו, ווען איך וואלט זי דערטאפט מיט געלט פאראויס און זי וואלט אין זיך נישט געהאט א תמצית מהטאקסע, איז דאך דיינו. ווען זי וואלט אין זיך געהאט א תמצית מהטאקסע און די דיינים וואלטן מיר נישט געווען מתיר נדר זיין, איז דאך דיינו? ווען די דיינים וואלטן מיר געווען מתיר נדר זיין און דערביי זיך נישט משונה געקראצט, איז דאך דיינו? ווען זיי וואלטן דערביי זיך משונה געקראצט און איך וואלט נישט געוואוסט פארוואס, איז דאך דיינו? ווען איך וואלט געוואוסט פארוואס, און וואלט נישט פארשטיין אז די קליאטשע איז א פנים מסוגל מען זאל פון איר זיך קראצן, איז דאך דיינו על אחת כמה וכמה באדארף איך דעם אייבערשטן דאנקען וואס איך האב דערטאפט די קליאטשע, און נאך מיט געלט פאראויס צו קויפן א פערדל, און זי האלט אין זיך א תמצית מהטאקסע, און די דיינים האבן מיר מתיר נדר געווען, און זיי האבן דערביי זיך משונה געקראצט

כ"ח אלול, אויף דער בויד מיט ספרים צווישן גלובסק און טעטעריווקע, הקטן מענדעלע מוכר ספרים. דאס ערשטע קאפיטל ישׂראליק װיל װערן אַ מענטש. װי נח איז אַ מאָל אין דער תּיבֿה איבערגעבליבן פֿון אַלע באַשעפֿענישן אױף דער װעלט, װאָס זענען דערטרונקען געװאָרן אין דעם מבול, אַזױ בין איך, ישׂראל בן ציפּה, איבערגעבליבן אין מײַן שטעטל אײן אײנציקער בחור פֿון אַלע מײַנע חבֿרים, װעלכע זענען דורך דעם אָנשיקעניש פֿון שדכנים געװאָרן יונגע בעל-הביתלעך פֿאַר דער צײַט. און איינגעזונקען געווארן טיף ביז דעם האלז אין דלות אין קבצנות נעבעך. דאס אנשיקעניש פון גאט, די שדכנים האבן זיך א לאז געטאן צו מיין מאמען אויך פאר מיר פארצושלאגן איר שידוכים. מיין מאמע, א פראסטע, נאר א קלוגע אידענע, איז געווען אן אלמנה, קיין רייכע, אבער ארעם אויך נישט. זי האט געהאט פרנסה פון איר קלייט, שטענדיג געגאנגען א האלז פערל, געלעבט גאנץ פיין. איך בין ביי איר געווען א בן יחיד. זי האט זיך אין מיר געשמאלצן, מיר נאכגעבן אלצדינג וואס איך האב פארלאנגט. דעריבער אז איך האב מיך איינגעשפארט ניט יונג חתונה צו האבן, האב איך עס אויסגעפירט. תחילת האט זי אפילו געפרואווט מיך איבערצורעדן מיט אזא גאנג, סרוליק, וויפיל האב איך גאט געבעטן איך זאל דערלעבן די צייט מען זאל דיר רעדן שידוכים? דו ביסט דאך מיין איין אויג אין קאפ, איך מיין דאך טאקע נאר דיין טובה, פאלג זשע מיר כ'לעבן און האב חתונה. שוין צייט, צייט ישראליק, קוק דיך אן, א איד אן עין הרע, א בערדל, דיינע חברים האבן נאך צו דער בר מצוה חתונה געהאט, פאלגן כ'לעבן א מאמע, טו וואס גאט האט געבאטן און לאמיר פון דיר נחת האבן. נאר אז זי האט געזען אז ס'איז ארויסגעווארפענע רייד, וויפיל זי זאל נישט רעדן, האלט איך מיך טאקע ביי מיינעם. אלס ניין און ניין האט זי מיר נאכגעגעבן, און שוין מער דערפון נישט גערעדט אפילו קיין ווארט. איך האב איר ארויסגעזאגט גאנץ קלאר דעם ריינעם אמת, אז איך בין גאר געזאנען צו לערנען אלצדינג וואס מען לערנט אין די קלאסן, אפצוגעבן דערנאך עקזאמען און אריינגיין אין אוניווערסיטעט צו לערנען דארט חכמת הדאקטאריע, כדי איך זאל דערמיט שפעטער נוצליך זיין זיך און דער וועלט. מאַמע, האָב איך צו איר זיך אָנגערופֿן, עס איז הײַנט שױן עפּעס אַן אַנדער װעלט. שױן צײַט כ'לעבן צו זען די גרױסע גליקן װאָס ייִדן מאַכן הײַנט מיט זײערע פֿריִע חתונות, די גרױסע גדולות פֿון אונדזערע יונגע בעלי-בתּימלעך. אַ מאָל האָבן עלטערע חתונה געמאַכט זײערע קינדער מיט דעם בטחון, גאָט האָט אונדז צוגעשיקט צום לעבן, מסתּמא װעט ער זײ אױך עפּעס צושיקן און זײ װעלן נישקשה נישט שטאַרבן פֿאַר הונגער. אין יענער צייט איז בטחון נאך ווי עס איז אנגעגאנגען, אבער היינט ווערט מען דערמיט פארשווארצט. שווער, זייער שווער צו לעבן אין היינטיגע צייט פון די פינף פינגער און מאכן פון שניי גאמעלקעס. איטליכער מענטש דארף באצייטנס זען און מיט אלע מעגליכקייטן אז אלע זיינע גרויסע באדערפענישן זאלן אים פארזיכערט זיין.

אויב איך אליין וועל איצט אין די יונגע יארן נישט זארגן פאר מיין תכלית, וואס קען חלילה זיין דער סוף פון מיר? אזא סוף טאקע ווי פון אסאך יונגעלייט אין אונזער ארט וואס האבן דוכט זיך גליקליך חתונה געהאט און אריינגעפאלן אין א שמאלץ גרוב. די שמאלץ איז דערנאך אויסגערונען און די גרוב איז געבליבן. א טייל האבן זיך צושלעפט, א טייל זענען געווארן מלמדים, און א טייל מישטיינס געזאגט, טויגן אפילו דערצו אויך נישט. וועל איך אבער ווערן א דאקטער, וועט זיך עפענען פאר מיר א וועלט, איך וועל ווערן א מענטש און האבן גרינג מיין שטיקל ברויט, אין ברירה, די מאמע האט מיר שוין נאכגעגעבן, אי דאס אויך, אז איך זאל לערנען, נאר פריער האב איך איר געמוזט צוזאגן אז איך זאל בלייבן אן ערליכער איד. געהאט האב איך א שארף קעפל, קיין זאך אין דער גמרא איז פאר מיר נישט געווען צו שווער. מען פלעגט שמועסן אין דער שטאט אז פון מיר וואקסט א גרויסער רב. איך האב מוחל געווען אנדערע דאס רבנות, זיך פארשפארט ביי מיר אין שטיבל און זיך גענומען לערנען טאג און נאכט געשמאק אלע זאכן וואס זענען נויטיג צום עקזאמען. מאטעמאטיקע, דאס הייסט חשבון, אויך פיזיקע, גראמאטיקע, און די שפראכן זענען ביי מיר געגאנגען גרינג ווי פוטער. שווער איז מיר נאר אנגעקומען די היסטאריע, אויך דאס וואס מען רופט עס אין זייער לשון סלאוועסטנאסט. אויסעווייניג האב איך געדארפט אלץ אויסקלעפען פוסטע מעשות און מלחמות ווי אזוי מענטשן האבן פון זינט די וועלט שטייט ביז אצינד זיך געהארגעט, געשלאגן איינער דעם אנדערן, געמאכט דעם טויט, אנגעטון צרות, געבראטענע לייד, און נאך געדענקען אין וואס פאר א יאר, אין וואס פאר אן ארט. דאס וכדומה נאך אזעלכע זאכן האבן געהייסן היסטאריע. דערצו האב איך ווייטער געמוזט אויסלערנען עפעס ווילדע בייקעס מעשות מיט שרעקליכע גיבורים, מיט שטארקע שיכורים, מיט בארימטע גזלנים, מעשות מיט גלגולים, מיט מכשפים און מכשפהטעס, מעשׂות פֿון דעם לעבעדיקן און טױטן װאַסערל פֿון גילדענע עפּעלעך און גילדענע פֿערדלעך. חוץ דעם האָב איך נאָך באַדאַרפֿט קענען אַװעקפּלױדערן, אַזױ װי אַ פּאָפּאָגײַ, איבער יענעמס עפּעס אַ שטיקל מליצה מיט גוט לשון, אַרײַנלײגן דרינען קנעטשלעך אפשניטלעך און פשעטלעך אזעלכע וואס נישט איך, נישט דער שרייבער פון זיי אליין, נישט יענער וועלכער עס האט מיט מיר געלערנט, האבן זיי פארשטאנען. מען האט באדארפט דערביי שטארק פארפלאמט ווערן, ארויסגיין פון די כלים, שרייען אויף א קול, מאכן מיט די הענט און מיט די פיס, און רעדן מיט א ברען, עפעס ווי סתרי תורה, קבלה ווערטער. מען האט געמאכט א גרויסע ווארע, זייער פיל הקדמות ווי אזוי מען זאל די זאך אביסל פארדרייען, מרחיק מן השכל זיין, און מען זאל עס גאר עפעס אנדערש, נישט גלאט אזוי פארשטיין יענע אלע פזמונות, שמאכטעלייען, מיט אלע פשעטלעך האבן געהייסן סלאוועסנאסט.

דאָס באַשטענדיקע קלעפּען האָט מיר פּשוט דעם קאָפּ פֿאַרשלאָגן, עס האָט בײַ מיר צוגענומען אין גאַנצן דאָס געזונט לײַב און לעבן און מיר געמאַכט צום גולם. איך פֿלעג דערפֿון פּשוט אַמאָל װערן פֿאַרדולט און אַרומגײן צומישט װי אַ נעכטיקער. עס האָט מיר גערױשט אין דעם קאָפּ, זיך געדרײט װי אַ װינטמיל, נאָר טאַקע פֿאַרריקט צו װערן. צייטנווייז האב איך גאר אנגעהויבן מסופק צו ווערן אויב עס וועט מיר געראטן דער פלאן מיינער אריינצוגיין אין דעם אוניווערסיטעט. א קשיא וואס עס קען זיך מאכן. גראד וועל איך ביי דעם עקזאמען נישט געדענקען עפעס א נארישע מעשה, אדער איך וועל מיך אויסגליטשן אויף יענעמ'ס א פזמון. דענסמאל וועל איך מיטאמאל צוברעכן דעם קאפ, און אן עק פון מיין גאנצער מי, פון מיין לערנען און פון מיין דאקטאריע. וואס איך האב זי אזוי געוואלט דערגרייכן. דענסמאלט ווערט א תל פון מיינע האפענונגען און פון מיר אליין. וואס וועל איך טון און וואס פאר א פנים וועל איך האבן? איך וועל בלייבן א דערשלאגן אידל? איך וועל פארשווארצט ווערן און אויסשטיין אין דער וועלט פון איטלעכן גלייך מיט אלע אנדערע אידלעך, חרפות, בזיונות? איך וועל בלייבן א לופט-מענטש, א קראפט אן שטאף? דאס הייסט איך וועל פילן אין מיר א כח עפעס צו טון, נאר איך וועל אבער נישט האבן די מעגליכקייט דעם כח ארויסצוברענגען, צו וואס אים אנצונווענדן און מיט אים ניצלעך צו זיין, ווי אסאך אזעלכע נעבעך וואס געפינט זיך צווישן אונזערע אידן. איך וועל בלייבן א איד און נישט קיין מענטש. איך וועל בלייבן א רעטעניש. עפעס א פאנע וואס קערט אויס, רייניגט אומעטום אויס און באהאלט זיך אליין אין מיסט. ערגעץ אין א ווינקל, עפעס א פאנע וואס דרייט זיך ארום דא און איז פארט נישט דא אויף דעם עולם, וואס איז פלייש און בלוט און זי דארף זיך פארטיטלען אויס עפעס איז זי גארנישט. איינס פון די דריי פאנעס ווייס איך דאס איז א בעזים, און די איבעריגע צוויי, נאר וואס מאכט עס אויס? יא וויסן, נישט וויסן, וואס וועל איך זיין וועל איך זיין, נאר קיין מענטש אבער וועל איך שוין ניט זיין. דאָס באַשטענדיקע פֿאַרשפּאַרן זיך, דאָס לערנען און חזרן, און צוגלײַך דאָס באַשטענדיקע איבערטראַכטן, טאָמער חלילה וועט זײַן אומזיסט די גאַנצע מי. דאָס אַלצדינג אין איינעם האָט מיך פּשוט אויס מענטש געמאַכט. איך בין געוואָרן מאָגער, דאַר ווי אַ שפּענדל, זייער אָפּגעשלאַפֿט און שטאַרק נערוועז, דערצו נאָך שטענדיק פֿאַרזאָרגט פֿאַרמרה-שחורהט, אַזוי אַז מען האָט מיך כּמעט נישט דערקענט. צייטנווייז פלעג איך זיין עפעס ווי פארדולט און צעטראגן, מיין באנעמען זיך און די אויפפירונג מיינע עפעס זייער משונה. ביים אנקומען אויף מיר די מרה-שחורה פלעג איך פארשילטן די אלע מכשפות מיט דער באבע יאהא, די ארורה און קאשטשעי דער מכשף אינאיינעם. צו אַלדי שװאַרץ-יאָר זײ אַלע, איז מיר בעסער געװאָרן, האָב איך מיר איבערגעבעטן מיט זײ, װידער די באָבע-יאַהאַ, װידער די קאַשטשעי און דאָס גאַנצע פּעקל זײער גלײַכן. די מאַמע פֿלעגט װײנען אױף מיר קוקנדיק און האָט אָנגעהױבן אַראָפּברענגען צו מיר דאָקטױרים און רופֿאים. זײ האָבן געגעבן מיר פֿלעשלעך, געגאָסן אין מיר רפֿואות, אױך שטאַרק אָנגעזאָגט, אַז זומער זאָל איך למען-השם ולמען-השם גײן אַ סך שפּאַצירן, אטעמען פרישע לופט אונטער דער שטאט און ווייניגער טראכטן. אך, ווען דאקטוירים זאלן בעסער פארשטיין און מיך באפרייען פון יענע שמאכטעלייען וואס האבן מיך קראנק געמאכט און מיר פארשלאגן דעם קאפ. דאס צווייטע קאפיטל. ישראליק גייט ארויס פון די כלים, צוזעענדיג וואס טוט זיך ארום אים. אין איינעם פון די שיינע זומער טעג אין תמוז, וואס ניט אויסצוהאלטן פון די גרייסע היצן, בין איך ארויסגעגאנגען אונטער דער שטאט און געשפאצירט גאנץ ווייט אויף דעם פרייען פעלד. אין דעם טאג גראד בין איך געווען שטארק פאראומערט, ס'האט מיר דענסמאלט עפעס שרעקליך זיך געדרייט דער קאפ, געקלאפט אין די שלייפן, אין הארצן האט געקאכט ווי אין א קעסל, און איך בין געווען שטארק צעטראגן, ערגער ווי תמיד. א היפשע צייט האב איך מיר ארומגעדרייט, נישט רעכט צו וויסן וואוהין די פיס מיינע טראגן מיך. אלץ געגאנגען, געגאנגען בין איך ביז נאך דערנאך אנידערגעפאלן און אונטער א ביים, ערגעץ לעבן א קאנאל, מיך אויסציענדיג ווי גרייס איך בין. באלד ביי מיין אנידערפאלן איז מיט מיר צוגלייך דאכט זיך געפאלן די גאנצע וועלט. פֿינצטער איז מיר געװאָרן אין די אױגן, געהילכט, געשאָסן האָט מיר אין די אױערן, גלײַך װי דורך זײ זײַנען געפֿלױגן קנאַקנדיקע ראַקעטן. עס האָט מיר זיך געדאַכט, איך זינק אין אַ טיפֿן אָפּגרונט, זינק אַלץ טיפֿער, טיפֿער, און אַרום מיר רױשט זיך גאָר אַ שרעק. איך װיל עפּעס אָנטאַפּן, אין װאָס עפּעס זיך אָנכאַפּן, נאָר איך פֿיל אָבער נישט קײן הענט, קײן פֿיס, עפּעס בין איך װי אַרױסגעשפּרונגען פֿון דער הױט, אַ. אַרױס פֿון די כּלים. בין גלאַט אַזױ, אַ ישׂראליק, אַ לופֿטיקס, אָן לײַב, אָן אײבֿרים, נישטאָ פֿון מיר גאָרנישט, נאָר די בלױזע נאַקעטע נשמה. פּלוצעם גיט עס מיך אַ טראָג אַרױף, עס טראָגט מיר אַלץ העכער, העכער, ביז איך טאַפּ אָן די ערד, װוּ איך בין געלעגן, און דערפֿיל װי די זון באַקט מיר אינעם רוקן, עפּעס בין איך גאָר װי נײַ געבױרן, אינגאַנצן װי איבערגעביטן געװאָרן, גאָר עפּעס װי אַן אַנדער מין באַשעפֿעניש. אַלצדינג אַרום מיר, די ערד, דער הימל, בײמער און גראָז, זענען אױך װי ערשט פֿון אײ אַרױסגעקראָכן, זײ שפּרינגען, שאָקלען זיך, װיטן זיך, נישט אײַנשטײנדיק אױף אײן אָרט, און װינקען, װינקען צו מיר, גלײַך װי גערעדט, קומטס, העצקן זיך, כאַפּן אַ טענצל, פֿעטער! צוויי גרילן שפּרינגען טאַנצנדיק אַרויס פֿון צווישן דעם גראָז מיר אַנטקעגן, קוקן מיך אָן מיט נאַרישע גרויסע אויגן, מאַכנדיק דערבײַ מיט די פּיסקלעך, און אָט-אָט קריכן זיי, דאַכט זיך, אַרײַן אין מיר, און באַלד טאַקע אַ שפּרונג, איינס, צוויי, אוי, דער קאָפּ! דער קאָפּ! איך טו אַ מאַך מיט דער האַנט, אויסדרייענדיק דעם קאָפּ אין אַן אַנדער זײַט, און ליגנדיק מיר אַזוי, האָב איך מיך אומעטום אומגעקוקט, אַלצדינג באַטראַכט, אַ ביסל אויך געטראַכט און זיך פֿאַרטראַכט. אויף דעם פעלד, זעה איך, פיטערן זיך פאנסקע צאפעס, אייזלען, גאנצע טאבונעס פערד, נישט פארגרעבטע פון דער ארבעט, נאר פערד איידעלע מיט א יחוס בריוו, אז זיי שטאמען ארויס פון איידעלן עלטערן. איינעמס זיידע איז אן ענגלישער אגער, וואס האט פארצייטנס דורכפארנדיג דורך דעם לאנד כנען, חתונה געהאט מיט אן אראבישע שקאפע. דעם אַנדערנס באָבע װאַקסט פֿון אַ באַרימטער משפּחה, װאָס האָט אין לעבן גענוג פּולװער געשמעקט, און יענעמס עלטער-באָבע האָט גענאָסן אַ גוטע דערציִונג, אַן עדוקאַציע, ערגעץ אין אַ באַרימטן זאַװאָד איז געװען אַ מלומדת און האָט אין איר צײַט געגעבן קאָנצערט אין טאַנצן און שפּרינגען אין אײנעם מיט נאָך אַ סך געבילדעטע, געלערנטע פֿערד. דען איר מוזט וויסן אז ביי פערד שפילט יחוס א גרויסע ראלע, ביי זיי קוקט מען שטארק אויף איידל בלוט, און די וואס פון א גוטן זאוואד הייסן איידל אדער וואויל געבארענע. די דאזיגע איידעלע פערד האבן זיך געפיטערט פראנק און פריי, זענען אויך געגאנגען אין שאדן, קאליע געמאכט די תבואות וועלכע ארעמע פויערים האבן געזייט מיט שווייס נעבעך, און מען האט זיך ניט וויסנדיק געמאכט, זיי נישט געזאגט קיין אומ-תרבות ווארט. די פערד האָבן געשפּרונגען, געהירזשעט, געדריגעט מיט די פיס, זייער כּוח, זייער שטאַרקייט און זייער ווילדקייט איז געווען שלא כדרך הטבע. און ווי איך ליג מיר דאָ אַזוי שטאַרק אויפגעבראַכט, הער איך פון דערווייטנס אַ שרעקלעך געשריי, אַ רעש פון מענטשן און בילן פון הינט. איך האב תחילת געמיינט דאס האבן די פויערים זיך צונויפגענומען און לויפן מיט א געשריי ארויסצוטרייבן די פאנסקע צאפעס, די פערד פון זייערע תבואות. נאר אבער ניין. די קולות האבן זיך אלץ דערווייטערט און זיך פארטראגן גאר אין אן אנדער זייט. שטיי איך מיר אויף, גיי אויף טשיקאוועס נאכן קול. ביז איך קום צו א גאנץ גרויסן פלאץ פארוואקסן מיט גראז, און דארט שטעלט זיך פאר פאר מיינע אויגן א שרעקליכע סצענע, יונגלעך קונדסים יאגן פון אלע זייטן זיך נאך עפעס א דארער א מאגערער קליאטשע, ווארפן אויף איר שטיינער, רייצן אן אויף איר גאנצע טשאטעס הינט פון אלערליי מינים. א טייל הינט טוען נישט מער ווי בילן, קריצן מיט די ציין, א טייל פאלן אן און בייסן ווי נאר זיי קענען. איך האב נישט געקענט שטיין און צוזעהן שווייגענדיג אזא מעשה רע פון דערווייטענס. איינמאל איז דאך גלאט א רחמנות. די מענטשליכקייט דערלאזט נישט צוצוזעהן אזא אכזריות. און צווייטענס, אוועקגענומען שוין רחמנות, האט דאך די שקאפע אויף מיר טאקע א גרויס רעכט געהאט איך זאל איר העלפן, מחמת איך בין איינגעקויפט אין דער חברה צער בעלי חיים. וואס איר איז נישט ניחא מען זאל פייניגן, אנטאן לייד לעבעדיגע באשעפעניש, ווארום זיי זיינען אויך בשר ודם, פלייש און בלוט, און האבן אויך דאס רעכט צו לעבן אויף גאט'ס וועלט ווי מיר. איך וויל מיך דא נישט אריינלאזן אין דעם אלטן און זייער טיפן שמועס מכח דעם מענטשן און די בהמות. לאז זיך זיין, כאטש ווי יענע זאגן אז איך, מענטש, בין דער תכלית, דער צימעס, דער אנטיק פון אלע באשעפענישן. נאָר צוליב מיר, תכשיט, צוליב מײַן באַדערפֿעניש און מײַן פֿאַרגעניגן, לעבן זײ אַלע אױף דער װעלט. לאָז זיך זײַן כאָטש אַז איך, תכשיט, בין דער מלך, דער אײבערהאַר איבער אַלע בהמות, װאָס מוזן מיר דינען, װאָס מוזן גײן אין יאָך און מקריבֿ זײַן פֿאַר מיר זײער לעבן.

א טייל הינט האבן מיך עפעס פארוואונדערט אנגעקוקט, עטליכע האבן געבילט פון דערווייטנס, נאך עטליכע האבן אויסגעשטשירעט די אויגן, געקוקט שרעקליך בייז, זענען געווען גרייט אנצופאלן אויף מיר פון הינטן און צערייסן מיך אויף שטיקער. קונדסים! רוף איך מיך נאכאמאל אן, וואס יאגט איר און פייניגט גאט'ס באשעפעניש, די קלאטשע נעבעך? א שיינער נעבעך! האבן זיי מיט געשפעט געענטפערט, פארוואס פיטערט זי זיך דא? פארוואס פיטערט זיך די שיינע קלאטשע דא? סטייטש טו איך א זאג, דא איז דאך א פאשע, דא פיטערן זיך דאך אלע שטאט בהמות פון אייביגע יארן. די שטאט בהמות האבן זיי גענטפערט זענען עפעס אנדערש, זיי מעגן און זי טאר נישט. פארוואס זי נישט? רוף איך מיך אן, זי האט דען נישט קיין נשמה ווי אלע שטאט בהמות?

לאָז זײ עסן װערים, קרענק, מכּות, זאָגן זײ צוריק, װאָס האָט זי צו אונדז, פֿאַר װאָס זאָלן אַזעלכע אױפֿעסן און צונעמען בײַ די שטאָט-בהמות? גזלנים! האָב איך שױן מער ניט געקענט מיך אײַנהאַלטן, אַ געשרײ געטאָן מיט כּעס, פֿאַר װאָס קוקט איר נישט, װאָס דאָרטן גײען אַרום פּאַנסקע צאַפּעס, גאַנצע טאַבונעס פֿערד צװישן די תּבֿואות און פֿרעסן אױף אָרעם בלוט, אָרעם שװײס נעבעך? דא פארגינט איר נישט א בידנער שקאפע א הויפן גראז, און עס הארט אייך כלל נישט אז דארטן טוען פערד אן א ים היזקות און מאכן אומגליקליכע פיל מענטשן. דאס נאר אליין וואס זיי צוטרעטן, וואס זיי מאכן קאליע גלאט אזוי, וואלט גענוג געווען דער קלאטשע ביז קינד'ס קינד'ס קינדער. קונדסים, איר האט ניט קיין יושר אפילו אויף א האר, איר זיינט קיינעם נישט געטריי נאר זיך אליין,

איין קונדס האט א פייף געטאן, און באלד האבן די שווארצע חברה מיט זייערע הינט זיך געלאזן נאך דער קלאטשע, און זענען אויף איר ווידער אנגעפאלן. א לאנגע צייט האט מען זי געטריבן, געריסן און געביסן, ביז מען האט זי צום סוף פארטריבן אין א טיפן גרוב. דאס דריטע קאפיטל, ברוך משנה הבריות. דער אוונט איז געווען זייער א שענער, א שטילער, דער הימל לויטער ארויסגעשטערנט און גאנץ נידעריג, וואו ער לאזט זיך אראפ איז אזוי ווי פון דער ערד אויפגעגאנגען די לבנה רויט ווי בלוט. די שטאט שערעדע האט שוין לאנג אפגעגעסן די צעברעס, איר געווענטליכע וועטשערע, און געשלאפן רואיג אויף איר געלעגער, אין די שטאלן, נאכדעם מען האט נאר צופריער גוט ווי דער שטייגער איז אויסגעמאלקן, איך האב באקומען א בינטל פריש היי אויפצוטראגן עס די אומגליקלעכע שקאפע אין גרוב אריין, אזוי ווי אן ערליכער מאן פון די חברה צער בעלי חיים באדארף צו טון. די קלאטשע נעבעך איז געלעגן שטארק מיד אין דער בלאטע, ווען זי זאל נישט געווען מאכן מיט די זייטן און סאפען, וואלט מען זיכער געמיינט דא ליגט א נבילה, אַזױ דאַר, אַזױ מאָגער איז זי געװען, נאָר הױט און בײן. שאָק, שאָק, שאָק! האָב איך געזאָגט אױף פֿערדיש, צוגענדיק צו דער קלאַטשע, איר אַ גלעט געגעבן דעם האַלדז און אַנידערגעלײגט דאָס בינטל הײ. די קלאַטשע הײבט אױף דעם קאָפּ, שטעלט אױף מיר אױס אַ פּאָר אױגן און קוקט מיך פֿאַרװוּנדערט אָן. סטײַטש, אַזאַ מענטש װי איר זאָל אָנטאָן כּבֿוד אַ װיסטער קלאַטשע און איר בײַ דער נאַכט מאַכן אַ װיזיט אין דער בלאָטע? שאָק, שאָק, שאָק, מאַך איך איר אױף פֿערדיש, דאָס הײסט, גוטן אָװנט, קלאַטשע! שאָק, שאָק, שאָק, נאַ דיר װעטשערע, נאַ, הײ, אױב דיר איז נאָך איבערגעבליבן אַ צאָן אין מױל! שאָק, שאָק, כ'לעבן אַ גאָטס רחמנות נעבעך אױף דיר! שאָק, שאָק, מאַך איך אַ גלעט געבנדיק זי פֿאַרן גרײס רחמנות און רוק איר אונטער דאָס בינטל הײ האַרט אונטער דער נאָז. ברוך הבא! לאזט זיך הערן פלוצלונג עפעס א פארדומפן קול. איך בין טויט געבליבן הערענדיג דעם ברוך הבא. פון וואנעט וואונדער איך מיך האט עס פלוצלונג זיך גענומען? ווער זאל עס רעדן אז לעבן מיר און ווייט ארום און ארום איז נישטא אפילו קיין זכר פון א מענטשן? שרעק זיך נישט יונגערמאן, לאזט דאס קול זיך ווידער הערן, שרעק זיך ניט, איך, קלאטשע, רעד צו דיר. קלאַטשע! טו איך אַ געשריי, נישט מיט מײַן קול, און אַ הייסער שטראָם לויפֿט מיר ווי מוראַשקעס איבער מײַנע גלידער, צעקאָכנדיק מיר שטאַרק דאָס בלוט. איך פֿיל עפּעס, ווי אַ גריל גרילסט מיר אין קאָפּ. דאָס איז, אַ פּנים, די גוטע קלאַטשע, טראַכט איך מיר, און באַלד האָב איך מיר טאַקע דערמאָנט, אַז הײַנט איז מיטוואָך בײַ דער נאַכט, די רעכטע צײַט פֿאַר די לצים. טראכט גארנישט איבער, לאז זיך ווייטער הערן דאס קול, פשוט איז פשוט, איך קלאטשע רעד צו דיר. סטייטש, ווי רעדט עס א קלאטשע? מאך איך שטארק פארוואונדערט. דאס איז גארנישט אזא וואונדער, ענטפערט זי, אזעלכע מעשות האבן זיך שוין געטראפן,

א לץ ווילסטו זאגן, פאלט זי מיר אריין אין די רייד, ניין, ניין מיין פריינט, דו האסט א טעות, איך בין נישט קיין לץ, זאג איך דיר, אויך נישט קיין קלאטשע. מיין פנים, מיין געשטאלט איז ווי א קלאטשע, אבער באמת בין איך גאר עפעס אנדערש. ווען דו זאלסט וויסן וואס מיט מיר אין דער וועלט האט זיך פאסירט, וואלסטו מיך פארשטאנען און אויפגעהערט זיך צו וואונדערן. און באַלד טאַקע געגעבן אַ קוק אױף מיר מיט אַ פּאָר אױגן, װעלכע דריקן אױס לײדן, מידקײט אינאײנעם מיט אַ געבעט און גוטסקײט אָן אַן עק. עפּעס טאַקע נאָר אױגן פֿון אַ שלאַפֿן, אומגליקלעכן, אומזיסט באַלײדיקטן, געקרענקטן מענטשן, װאָס קוקט אױף איטלעכן שװײַגנדיק שטיל, און איטלעכער קוק זײַנער דערצײלט זײַנע אינעװײניקסטע װײטאָגן. איטלעכער בליק רעדט, שרײַט געװאַלד, בעט רחמים און רײַסט-אױס אַ שטיק האַרץ. איך קוק און קוק, וואס קלאטשע? ווען קלאטשע? פאר מיר איז עפעס גאר ווי א מענטשליך פנים, ווי וואס פון וואנען פלוצעם א מענטש, עפעס אזא פארזעעניש, און ווי איך קוק אן פארגאפט דעם מין באשעפעניש, שטרעקט עס אויס פון אונטן, דאכט זיך, א האנט, און אננעמענדיג זי פון איידלקייט וועגן, פיל איך ערשט איך האלט גאר א קאפיטע. ברוך משנה הבריות, כאפט זיך מיר ארויס נישט ווילנדיג פון מויל די געוויסע ברכה, און דערביי טאקע קומט מיר א גערויש צו די אויערן, עפעס ווי א ביטער געשריי, ווי א מאמע באוויינט איר קינד, און ווי א כאפעניש, א טומלעניש פון משרתים ביי א קראנקן, דאכט זיך א ציעניש, א ווארפעניש, א גיסעניש אויף מיר קאלט וואסער.

דערנאך האט זי אנגענומען אן ערנסט פנים און אנגעהויבן טרויעריג צו רעדן מיט די ווערטער. דער וואס האט כאטש אביסל אריינגעקוקט אין ספרים, אדער געהערט פון עלטערע דערציילן, דער דאזיגער ווייסט אז מענטשן זאלן אננעמען די געשטאלט פון אלערליי חיות און בהמות, שרצים ורמשים, נאך ביים לעבן, אדער אין זיי מגולגל צו ווערן נאך דעם טויט, דאס איז איינס פון די געווענליכע זאכן. פארצייטנס האבן אזעלכע זאכן זייער אפט זיך געטראפן, און עס טרעפט זיך נאך אמאל אפילו אין אונזער צייט אויך. גרויסע געלערנטע, דערונטער אויך גייסטליכע, באשטעטיגן אזוינס מיטן מויל און מיט דער פען. מיר געפינען אין די היסטאריע ביכער אז סעמיראמידע, די קעניגן פון בבל, האט אויף דער עלטער אנגענומען די געשטאלט פון א טויב.

ווער שמועסט ביי די גרעקן זענען אזעלכע געווען זייער געווענטליך. זייער גאט צעאוס וואס ער איז געווען מחילה שטארק געכאפט אין א מעשה, האט אמאל זיך פארשטעלט פאר אן אקס. די בת מלכה יא, דעם קעניגס אינאכוסס א טאכטער, האט ער פארשטעלט אין א קו. און אזוי אין דער געשטאלט פון א קו האט זי זיך נעבעך ארומגעשלעפט א לאנגע צייט אין דער וועלט. אין זייער לאנד האבן זיך אויך געפונען מיני באשעפעניש, האלב בהמה און האלב מענטש, וואס האבן געהייסן צענטאוורען. איין צענטאווער מיט דעם נאמען חירון, האלב פערד און האלב מענטש, מיט בארד און פאות, און אויף דער קאפ א ספאדיק, איז געווען דעם פרינץ טעזעאוס מלמד. עס פארשטייט זיך וואס פאר א פאלק אזא מלמד. זענען מענטשען ווילד איז ביי זיי אויך א ווילדער מלמד. און וויפיל אלטע ווייבער און יונגפרויען אן א צאל האבן געלערנטע אין אייראפע און גאטספארכטיגע לייט געזען זיי פארשטעלנדיג זיך אין געשטאלטן פון פרעש דראקאנעס און פון אנדערע גיפטיגע שרצים, אויך רייטנדיג אויף לאפעטעס, אויף בעזעמער אין דער לופטן, און די זאך איז דערנאך באשטעטיגט געווארן באותות ומופתים פאר די טאשן-שפילער, פאר די שווארצן קונצנמאכער, און פאר די וואס קענען פארבלענדן יענעם די אויגן, און דאס אביסל א לעבן געווען דענסמאלט. זיי האבן געפירט א וועלט און אנגעטון מעשים, וואס פאר א שרעק צו הערן! אסאך מענטשן, אסאך פרינצן און פרינצעסינס זענען דורך זיי געווארן ווילדע בהמות נעבעך. לייענט אין די ביכלעך, אין די געשריבענע מעשות פון איצליכס פאלק וועט איר זען אז נישט איין פרינץ, נישט איין מלך איז דורך זיי איבערגעקערט געווארן אין א צאפ, אין א פערד, אדער אין אן אקס וכדומה אין אזעלכע מיני בהמות. נישט איין פרינצעסין, נישט איין בת מלכה איז דורך זיי געווארן א קו, אַ קעלבל, אַ ציג נעבעך, נישט איין פּריץ, נישט איין גראַף, איז דורך זיי געװאָרן אַ הונט, אַ װאָלף, אַ בער, װאָס האָט געריסן, געװאָרן, געװאָרגן מענטשן, געזױגן זײער בלוט, און בײ זײ אַרױסגענומען דעם מאַרק פון די בײנער. יאָ, גאַנצע דערפער, גאַנצע שטעט זענען נעבעך דורך זײ איבערגעקערט געװאָרן אין טשערעדעס שאָף און האָבן געליטן זײער פיל צרות, שרעקלעכע יסורים און עינויים קשים. אָט װאָס אױף דער װעלט האָט פּאַסירט, אָט װאָס דער כּוח פֿון פֿאַרבלענדעניש, פֿון כּישוף און פֿון פּאָרען זיך מיט רוחות האָט אָנגעמאַכט! בידנע, אומגליקלעכע מענטשן! די דאָזיקע װערטער זענען געגאַנגען פֿאַרדומפּן עפּעס װי פֿון אַ פּוסטער פֿאַס, און עס האָט עפּעס אױסגעזען נישט װי אַ לשון מיט די לעפֿצן, נישט די קליאַטשע רעדט עס, נאָר אַ רוח רעדט אױס איר. דאָס האָט אױפֿגערירט דעם מוח, גערױשט, געזשומט, װי עס װאָלט זיך אױף אים געגאָסן פֿון אַ רינע אַ שטאַרקער שטראָם קאַלטע װאַסער. די קלאַטשע קוקט מיך אָן, און עס לאָזט זיך װײַטער הערן דאָס געשפּרעך פֿון איר. אין יענער צײַט איז אַ מאָל געװען אַ פּרינץ, אַ בן-מלך, זײער אַ פֿײַנער, אַ קלוגער, אַ געראָטענער מיט אַלע מעלות. גאָר אַן אַנטיק. דער דאָזיקער בן-מלך האָט אין דער יוגנט געװאַנדרעװעט, געמאַכט רײַזעס בכדי צו דערקענען די װעלט, און אומעטום, װוּהין ער איז געקומען, האָט מיט אים די װעלט געקלונגען. אײן קעניג פֿון מצרים, דעם באַרימטן לאַנד פֿון ציגײַנער און פֿון טאַשן-שפּילער, איז שטאַרק אין כּעס געװאָרן אױף דעם דאָזיקן פּרינץ, װאָס איז געקומען צו אים צו גאַסט, פאר גרויס שרעק דער פרינץ זאל שפעטער מיט אים זיך ניט אפרעכענען און ארויסטרייבן אים פון זיין אייגן לאנד, האט ער פארבעטן צו זיך זיינע גרויסע כישוף-מאכער און צו זיי אזוי געזאגט, הבה נתחכמה לו. דאס טייטשט, לאמיר ברידער צו דעם פרינץ זיך קליגן און אים אפטאן עפעס אויף טערקיש. די מכשפים האבן מיט זייער כישוף פארשטעלט דעם פרינץ אין א קלאטשע און מיט איר נעבעך געארבעט עבודת פרך. די קלאַטשע נעבעך פֿלעגט פֿירן ציגל און לײם גאַנצע בערג און דערמיט אױסגעמױערט פּיתום מיט רעמסס. זײער פֿיל יאָרן האָבן די ציגײַנער זי געפּײַניקט, איר פֿאַראומערט דאָס לעבן, ביז גאָט האָט אױף איר זיך דערבאַרימט. עס איז געקומען אַ גרױסער באַרימטער מענטש, אַ בעל-שם, װאָס האָט חוזק געמאַכט פֿון אַלע ציגײַנער מיט זײער כּישוף און גרעסערע קונסטן פֿון זײערע באַװיזן מיט דעם הײליקן שם-המפֿרש, ער האָט געזאָגט אַ שפּרוך, איז פֿון דער קלאַטשע װידער אַ פּרינץ געװאָרן. כּל-זמן יענער גרױסער בעל-שם און זײַנע װוּנדערלעכע תּלמידים, װאָס נאָך אים האָבן געלעבט, האָט דער פּרינץ אַ פּנים געהאַט װי אַ מענטש און געלעבט אין עושר און כּבֿוד בײַ זיך אין לאַנד. נאָכדעם אָבער, אַז זײ אַלע זענען אױסגעשטאָרבן, האָבן שׂונאים דעם פּרינץ װידער פֿאַרװאָרפֿן אין אַ קלאַטשע, און אין דעם געשטאַלט טרײַבט מען אים נעבעך אַרום שױן אַ גוזמא יאָרן פֿון אײנער צום אַנדערן.

שלעפּט, שלעפּט, נעבעך, ציגל און לײם, מיט פֿיל מי, מיט בלוט און מיט שװײס, װאָס דערפֿון האָט מען שױן אױסגעבױט גאַנצע שטעט. אין יענער צײַט, אַז דער קאָפּ מײַנער איז פֿול געװען מיט װוּנדערלעכע מעשׂיות פֿון מכשפֿים און צױבערער, אין יענער צײַט װאָס חוץ מעשׂה-ביכלעך, װי אַ שטײגער טױזנט און אײן נאַכט, צענטורע-װענטורע, באבע מעשה וכדומה וועלכע איך האב געשמאק געלייענט אין דער יוגנט, האב איך גאר אויף דאס ניי ווי די האלעשקעס איינגעשלונגען נאך אנדערע מיני מעשיות. אין יענער צייט אז מיין הארץ איז געווען הייס, מיין בלוט אוקראפ און מיין כח הדמיון פלאם פייער, אז מיינע געפילן זיינען געווען פולווער, זיך אנגעצונדן און אויסגעשאסן פון א מינדסטן רייב, מיינע אויגן קוואלן ווארעמע בעדער, איטליכער וואס האט עפעס געליטן האט אין זיי פאר זיך געפונען ווארעמע, הייסע טרערן. אט אין יענער צייט האט מיך די מעשה מיט דעם אומגליקליכן פרינץ שטארק גערירט. איך בין געווארן גאר צוקאכט. זאג מיר, איך בעט דיך, האב איך זיך אנגערופן, זאג מיר וואו איז ער איצט? וואו געפינט זיך אצינד דער שלימזלדיגער, דער אומגליקליכער פרינץ? דער פּרינץ, דער שלימזלדיקער פּרינץ, ליגט איצט פֿאַר דיר אין דער געשטאַלט מיט דעם פּנים פֿון אַ קליאַטשע. איך האָב געזיפֿצט, געװײנט און אָפּגעגאָסן מיט הײסע בלוטיקע טרערן מײַן װיסטע, אומגליקלעכע קליאַטשע. דאָס פֿערטע קאַפּיטל. ישׂראליק טענהט זיך אױס מיט דער קליאַטשע. אז איך בין אביסל צו זיך געקומען און אויפגעהויבן דעם קאפ, זעה איך די לבנה שיינט און קוקט אראפ מיט אירע זילבענע שטראלן אין גרוב אריין, און די קליאטשע מיינע קייט היי גאנץ רואיג, קאלטבלוטיג, אן א פיצל זארג. טאקע גאר אזוי ווי א געבוירענע אמת'ע קליאטשע. אין מיין הארץ האבן געקאכט פארשידענע געפילן.

איך האב אנגעהויבן ביי מיר צו טראכטן אויב די גאנצע מעשה איז נישט א חלום, אויב איך האב נישט צו טון גאר מיט א פשוטער שקאפע וואס האט אין זיך נישט אפילו קיין אדער פון א פרינץ, וואס האט נישט קיין שום געפיל פון כבוד, פון האנאר, און איז מישטיינס געזאגט נישט אימשטאנד צו פילן אירע אייגענע צרות, די גרויסע חרפות און בזיונות. ווארום ווען זי זאל נאר האבן כאטש א פיצל געפיל, כאטש א פיצל פארשטאנד, וואלט זי בשום אופן נישט געקענט ליגן אויף איר ארט אזוי רואיג. עס האט אין איר באדארפט קאכן דאס בלוט ווי אין א קעסל. עס האט אין איר באדארפט זיך באוועגן איטלעכס גליד, איטלעכער אדער. זי האט באדארפט טראכטן, אין זינען האבן אז ס'איז נישט גוט צו בלייבן אין דער וועלט די אייביגע קליאטשע, נישט גוט צו ליידן פון א ליאדן קונדס, פון א ליאדע הינטל, און באדארף זיך שטרעקן אין דער לענג און אין דער ברייט צו טאן אלע מיטל ווידער צו באקומען א פנים פון א מענטשן. איך האב מיך געשעמט פשוט פאר זיך אליין, נישט אנדערש, איך בין משוגע. וואָס האָב איך געטאָן? פֿאַר וועמען האָב איך ערשט אַזוי געזיפֿצט, געוויינט? פֿאַר וועמען האָב איך פֿאַרגאָסן בלוטיקע טרערן? פֿאַר וועמען בין איך ערשט באַרייט געווען זיך אַוועקצולייגן, מקריבֿ צו זײַן מײַנע טעג, מײַנע יאָרן, מײַן גאַנץ לעבן? פֿאַר וועמען? פֿאַר אַ קליאַטשע? פֿאַר אַ יאַדעשליווער אָפּגעבאַרעטער שקאַפּע? כ'האָב מיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן און מיט אַ צעבראָכן האַרץ זיך אַוועקגערוקט אַ ביסל ווײַטער. די קליאַטשע האָט פּלוצעם אַ זיפֿץ געטאָן. איר זיפֿץ האָט מיר אין האַרצן זיך אָפּגערופֿן ווי אַ דונער. איך בין פֿאַרציטערט געוואָרן. פֿייערדיקע געפֿילן פֿון רחמנות האָבן ווידער אָנגעצונדן מײַן בלוט. איין זיפֿץ אירער האָט אין מיר אָנגעמאַכט אַ גאַנצע איבערקערעניש און מיך ווידער שטאַרק געצויגן צו איר ווי אַ מאַגנעט. אָט אַזוי האָב איך געטראַכט, איז טאַקע גוט. זיפֿץ, זיפֿץ, קליאַטשע. דאָס איז אַ גוטער סימן. פֿון דעם זיפֿצן זעט מען אַרויס דעם אומגליקלעכן פּרינץ, ווי ער רײַסט זיך מיט אַלע קרעפֿטן צו באַקומען אַ מענטשלעך פּנים. אין דעם זיפֿצן הערט זיך זײַן קול, ווי ער שרײַט, איך לעב נאָך און פֿיל נאָך אַלצדינג ווי אַלע מענטשן. עס הערט זיך, ווי ער שרײַט און בעט רחמים, גוואַלד, מענטשן, דערבאַרעמט זיך, לאָזט מיר צוריק אָננעמען מײַן געשטאַלט! זיפֿץ, קליאַטשע, זיפֿץ! דאָס זיפֿצן קען עפּעס אָנמאַכן, עס קען אַמאָל רירן, צעברעכן הערצער, ס'קען אַמאָל אַרײַנגײן מענטשן אין די אױערן, זײ װעלן אַזש אָנהײבן צו ציטערן, װעלן רחמנות האָבן און דיר העלפֿן. אָט אַזױ, קליאַטשע, אַז דו זיפֿצט, איז טאַקע גוט. און ווי איך טראכט אזוי, גיב איך א בליק, לעבן מיין קליאטשע איז נישטא קיין לעק היי זי האט עס אינגאנצן אויפגעגעסן, נישט איבערגעלאזט איך זאל זאגן אפילו א בלעטל, אהא, האב איך ביי מיר געטראכט, אט וואס איר זיפץ באטייט, זי זיפצט פשוט וואס עס דערגייט איר נישט די קישקע וואס זי האט נישט נאך א בינטל היי, נאך א הויפן גראז, ווען זי זאל באקומען אסאך היי, אסאך גראז, דערצו נאך עטליכע מעסטלעך האבער, וואלט זי געווען צופרידן, גאר איבערגליקליך. עס מעג שוין זיין ווי עס וויל זיך, אבי אסאך האבער, אבי די קישקע, א ריינע עכטע קליאטשע, כ'לעבן. דער דאזיגער געדאנק האט מיר גאר צושרויפט, פאר פארדראס האב איך געציטערט און געווען שטארק צערודערט. וואס ציטערסטו אזוי? רייסט זיך פון דער קליאטשע ארויס א ווארט צו מיר. אפשר איז דיר דא ענג דאס ארט? א פנים נישט גוט צו זיצן דא לעבן מיר? דיר איז אפשר דא גוט, אבער א מענטשן מיט פארשטאנד, מיט געפיל, און ווייסט וואס גוט איז, איז אזא ארט שלעכט. זייער שלעכט. זאג איך אביסל מיט פארדראס, וועלנדיג איר א פיק טון מיט א שטעכווערטל. אוודאי איז דיר גוט צו רעדן, האט זי זיך אנגערופן און א מאך געגעבן מיט דער קאפ, אן אנדער זאל ווי איך פארשטעלט ווערן אין א קליאטשע אזויפיל יאר, אן אנדערער זאל ווי איך אזויפיל אויסשטיין, זיין פארוואגלט, דער'הרג'עט, דערשלאגן, אזויפיל איבערטראגן צרות און לייד פון איטליכן באזונדער, וואלט ער כ'לעבן שוין לאנג פארלוירן זיין פארשטאנד, זיין געפיל, עס וואלט אים אינגאנצן דאס לשון אפגענומען און ער וואלט געווען א ריינע אמת'ע בהמה. נו, נו, בין איך אריינגעפאלן אין די רייד, דיר איז ליב די בלאטע, דיר איז דא גוט. זי צו מיר, דאכט זיך גוט, אלץ בעסער ווי פריער. עס זענען געווען צייטן וואס מען האט מיר נאר געטריבן און נישט געלאזט אויסרוען מיך אפילו קיין רגע. מיינע שונאים פלעגן מיך אלץ טרייבן, טרייבן און צונעמען ביי מיר דעם לעצטן כח. איצט ווייניגסטן רו איך דא אביסל אויף דער בלאטע איז מיר ווייך צו ליגן און איך גלייך כאטש אביסל אויס מיינע אלטע קראנקע ביינער. איך צו איר. און די קלעפ וואס דו האסט ערשט היינט געכאפט פון די קונדסים און די הינט וואס זענען ערשט ניט לאנג אויף דיר אנגעפאלן האסטו שוין פארגעסן? אפשר איז דאס ביי דיר אויך גוט? זי צו מיר, אַלץ בעסער װי פֿריִער, אױך מיר הינט. הינט האָסטו באַדאַרפֿט זען, װעלכע די ליצים, די דײַטשלעך, האָבן אַמאָל אױף מיר אָנגערײצט. יענע זײַנען געװען גרױסע געלערנטע, האָבן געסלוזשעט, געשטאַנען אױף די לאַפּקעס, געדרײט מיט די װעדלען און אױסגעפֿאָלגט אַלצדינג, װאָס מען האָט נאָר געהײסן, זענען צװישן די הינט געװען פּשוטע פּראָפֿעסאָרן. שכל האָבן זײ געהאַט כּמעט װי מענטשן, אָבער אַ האַרץ און אַ מױל,

גזלענען, ראַבעווען פֿאַר זייער אייגן, אויך מיר קונדיסים. קונדיסים זענען געווען אין יענע יאָרן וואָס פֿלעגן זיך שטאַרק נאַריש מאַכן, איטלעכן פֿאַרדרייען די קעפּ און אויסטראַכטן ווילדע אָנשטעלן, וואָס פֿלעגן זיך פֿאַרשטעלן כּלומרשט פֿאַר בערן, מאַכן בו און שרעקן דעם עולם. אמת טאַקע, די הײַנטיקע קונדיסים גייט אויך גאָר נישט אָפּ, נאָר ווי קומען זיי אָבער דאָך צו די אַלטע? אז יענע האבן זיך גענומען צו מיר מיט זייערע אנשטעלן, פלעגט מיר פשוט נישט ניחא זיין דאס לעבן. ווייניג א שטייגער האבן מיך געפלאגט אט יענע שטארקע פערד וואס דו האסט היינט געזען צווישן די תבואות. וואס רעדסטו? מאך איך שרעקליך פארוואונדערט. וואס הייסט עס פערד האבן דיך אויך געפלאגט, געפייניגט? ווי קומען די פערד, די היינטיגע פערד צו דיר? ווען מענטשן זאלן קענען אריינקוקן אין איטליכער זאך אינעווייניג, וואלט זיי פארענטפערט געווארן אין דעם לעבן זייער פיל קשיות. נישקשה, איך רעד צו דער זאך. אט די דאזיגע פערד זענען גלגולים פון שרעקליך ווילדע מיעסע קונדסים, וואס האבן פארצייטנס גענאגט, געפלאגט דעם עולם, געארבעט מעשים און אנגעטאן זייער פיל שאדן. אליין איז איטליכער געווען בעזדושני. דאס הייסט אן א זעל, און אויף אים האבן געמוזט ארבעטן טויזנטער זעלן. יענע פלעגן עסן דאס דאר שטיקל ברויט מיט דעם שווייס פון זייער פנים, חוץ דעם זיך גארנישט פארגינען אפילו דאס וואס זיי האבן אליין ארויסגעבראכט, אויסגעהארעוועט מיט זייער פראצע. און ער האט זיך געבאדן אין וואלטאג, אויפגעגעסן זייער מי, און נאך געשאסטעט, פארשווענדט, יענע האבן פון זיינעטוועגן איינגעלייגט די וועלט מיט זייער ארבעט אים פארשאפט מאיאנטקעס, דערפער, שטעט, מיט זייער מי אים געמאכט א גרויסן פארמעגן, און דאס ביסל עסן וואס זיי נעבעך פלעגן פון אים אמאל באקומען טאקע נאר אבי צו דערהאלטן די נשמה. דאָס האָט געהייסן אַ נדבֿה. זיי האָבן געהייסן אָרעמע בעטלער, און ער, בעל רחמים, אַ פֿרײַגעביקער, אַ בעל-צדקה, אַ בעל-טובֿה. זיי, אַז זיי האָבן אויף אים געהאָרעוועט, איז עס געווען אַ גאַנץ געוויינטלעכע זאַך, אַזוי האָט עס באַדאַרפֿט טאַקע זײַן. און אַז ער האָט אַמאָל געגעבן עפּעס אַ נדבֿה אויף הונגעריקע, אויף קראַנקע, פֿון זייער שווערער האָרעוואַניע, טאַקע דאָס האָט דערמיט די גאַנצע וועלט געהאַט צו טאָן. מען האט עס באזונגען, באוואונדערט, אין אלע גאזעטן, און צעלייגט אויף טויזנט טעלערלעך. לאז דעם עולם וויסן אז ס'איז דא א בארעמהארציגער, א גוטער, א פרומער, א דימענטענער מענטש. אמאל זענען די דאזיגע פערד געווען איידעלע מענטשן, ליידיגייערס. היינט זענען זיי די איידעלע פערד-ליידיגייער. ווארום לאמיר זיך נאר ניט נארן. צו וואס טויגן איידעלע געלערנטע פערד? אַרבעטן אַרבעטן דאָך פֿערדלעך, נעבעך, די געמיינע פֿערד. זיי אַקערן די פֿעלדער, פֿירן וואַסער און האָלץ, שלעפּן, טראָגן משׂא און טוען אַלצדינג אין דער באַלעבאַטישקייט. די איידעלע פֿערד אַנטקעגן, פֿירן זיך אַ גליקלעך לעבן אין שטאַל לעבן הײ און האָבער, פֿאָרן זיך אַמאָל אַרויס שפּאַצירן מיט זייער פּרץ, הייבן פֿיסלעך און שטאָלצירן מיט זייער פֿעט בייכל, מיט זייער שיינעם געשפּאַן. אדער טאנצן, מאכן אנשטעלן אין די צירקן און נארן דערמיט ביי דעם עולם אויס דאס געלט. צו וואס נוצט עס באמת אז א פערד טאנצט, מאכט הוקעס פוקעס? פארוואס זאל אזא פערד גיין אין גאלד און מען זאל אים ווי גרויס עס איז מיט געלט אפשיטן? לאזן בעסער יענע פערד ארבעטן און נישט גיין אין שאדן. שא, שטילער אביסל, האב איך צו איר געזאגט, דו רעדסט תמיד אזוי פיל. אַך! האָט די קליאַטשע מיט אַ זיפֿץ געענטפֿערט, געװײנטלעך שװײַג איך און קען נישט רעדן אַפֿילו קײן װאָרט. מע װיל נישט, איך זאָל רעדן. גאַנץ אָפֿט קען איך אַפֿילו קײן פּיפּס ניט טאָן. און דענסטמאָל בין איך טאַקע אַ קליאַטשע מיט אַלע פּיטשעװקעס. כאָטש רעד איבער מיר, פֿון הײַנט ביז איבער אַ יאָר װעל איך דיר נישט הערן. דו װעסט שרײַען, גײ רעכטס, און איך װעל מיר גײן לינקס, סײַדן דו װעסט מיר אָננעמען בײַ דער טשופּרינע און שלעפּן מיט גװאַלד. דענסמאל קען אויף מיר רייטן ווער עס וויל, אפילו א יונגל, א שוטה, א ווייסע חברה'ניק, א דראב, א טויגעניכטס, א לא יוצלח, נאר עס זענען דא געוויסע צייטן וואס מיר עפנט זיך א מויל, און אז מען ציט מיר דענסמאל ביי דער צונג, שיטן מיר זיך נייעם אויסרעד פון דעם מויל. איך רעד דענסמאל פאר פייער און פאר וואסער. עס זעצט דענסמאל פון מיר ארויס מיט אימפעט, ווי פון א פייער-שפייענדיקן בארג. אַלצדינג װאָס מיר האָבן זיך אָנגעקליבן אױפֿן האַרצן, גאַנצע װאָלקנס פֿאַרדראָס, גריזאָטע, װעטאָג און פּורעניות, עס צעשפּילן זיך אין מיר די געבליטן װי פֿלײצנדיקע טײַכן אין װעסנע-צײַט, הײבן זיך אױף מיר אין דער קאָפּ מיט שרעקלעכע כװאַליעס, רײַסן דעם מוח און שטופּן זיך מיר אַרױס דורך די אױגן, עס פּוקעט זיך מיר די גאַל, עס רעדט זיך אַרױס מײַן ביטער האַרץ, מײַן שװער געמיט. זאג מיר, נשמה, האב איך מיר אנגערופן, זאג מיר, אז ס'איז שוין יא געקומען צו רייד, פארוואס גייסטו אין שאדן? ערשט היינט טאקע איז מען דערפאר אויף דיר אנגעפאלן, ערשט היינט האט מען געשריגן דו מאכסט אן שאדן. באטראכט די זאך בעסער ענטפערט זי, וועסטו מיך אזוי ניט באשולדיגן. אז מען רעדט פון מיין שאדן, מוז מען אנטקעגן שטעלן אויך דעם נוצן וועלכן איך ברענג, ווארום מען קען אנדערש ניט ארויסגעבן א פסק דין צום גוטן אדער צום שלעכטן, סיידן ארויפלייגנדיג די ביידע זאכן אויף די וואגשאלן איינע אנטקעגן די אנדערע, צו זען וועלכע פון זיי וועט איבערוועגן. ווען נישט קומט אויס אז כמעט איטליכער טוט אן שאדן. קיינער כמעט איז נישט ריין פון דעם פעלער, אפילו יענער וואס שרייט דערויף גוואלד. ביי דער היינטיגער פירונג אין דער גאנצער וועלט ארום און ארום, איז שאדן אזא פעלער, אזא זינד, וואס לאזט זיך גארניט אויסמעקן און פארענטפערט זיך נאר מיט נאך א זינד, למאי זאגט מען גייט יענע אין שאדן. דאס איז אזא זינד, ווי דו זאלסט ניט שרייען, בלייבט זי טאקע אלץ זי קען מען נאר פירן אונטער דעם דעקטוך, פארדעקט, פארהאנגען מיט צדקה, אדער נוצן שמעון דעם נגזל, נעבעך שרייט אוי ראובן שאט, יא ענטפערט מען, ראובן מאכט טאקע אביסל קאליע, אין ברירה וואס זאל ער טון, דערפאר קוקט אבער ווי ער נוצט ערגעץ אנדערש, און אויב איך נוץ אייך? אויב איך האב איר געבראכט און ברענג דער וועלט א נוצן, דאס דאכט זיך וועט נישט אפלייקענען קיינער. פון אייביגע אייביגע צייטן איז מען אויף מיר געריטן, איטליכער האט פון מיר מער אדער ווייניגער גענאסן. וועמען האב איך שוין אויף מיין רוקן נישט איבערגעטראגן? און וועמענס שאדן בין איך שוין אין מיין לעבן נישט אויסגעשטאנען? איך מיין אז מיין ארבעט איז ווערט אסאך מער פון א הויפן גראז. דאס האסטו איינמאל היינט צווייטנס פארגעס נישט אז מיר קוועטשן די אומשטענדן, מיר צווינגט די נויט, ווען איך וועל מיר אליין ניט זוכן עסן וועט מען מיר טאקע נישט געבן, איך וועל מוזן לייגן די ציין אויף דער פאליצע און שטארבן פאר הונגער, אויף דרך ארץ קען איך נישט ווארטן, כל זמן מען לעבט מוז מען עסן, וואס וויל איך דען מער ווי עסן? און וואָס מישטיינס געזאָגט איז אינגאַנצן מײַן שאָדן, אַ הויפֿן הײ, אַ ביסל גראָז. יענע שיינע פֿערד אָבער האָבן דאָך פֿון כּל-טובֿ, זיי גיט מען דאָך זייער באַדערפֿעניש, זיי האָבן דאָך דאָס רעכט צו פֿיטערן זיך אומעטום פֿרײַ אויף דעם גראָז, פֿאַר וואָס גייען זיי אין שאָדן? און נאָך וואָס פֿאַר אַ שאָדן? זיי צעטרעטן תּבֿואות, פֿאַרוויסטן גאַנצע פֿעלדער און מאַכן אַ תּל. וואָס פֿאַר אַ שײַכות, פֿרעג איך זי, איז אמאל געווען צווישן דיר און יענע פערד, אדער ווי דו זאגסט קונדסים? יענע קונדסים אדער ווי דו זאגסט פערד, ענטפערט זי, פלעגן אמאל אמאל אין די אלטע יארן שרעקליך זיך אפרעכענען מיט מיר און מיך פייניגן צום טויט. בשעת זייער קאמפאניע האט זיך אמאל געלאזט אויף א מלחמה מיט דעם תוגר, האבן זיי מיר געדריגעט, געטראטן מיט די פיס און מיך ארויסגעקוועטשט דעם מארך פון די ביינער. זיי האָבן דענסמאָלט פון מיר געריסן די הויט, געטרענט די אָדערן, מיר געשטעמפּלט, געברענט מיט גליענדיקע קוילן פייער, אויף מיין פעל שטייט אָפּגעדרוקט מיט אַלערליי צייכנס די גאַנצע געשיכטע פון אכזריות, פון ווילדקייט און פון נאַרישקייט, וואָס האָבן געהערשט אין יענע שווערע ביטערע צייטן. מיין אָפּגעבאַרעטע פעל מיט די בלויע צייכנס, מיין צעקאַרדאַשעטע רוקן מיט די ביילן, איז די געשריבענע געשיכטע פון יענע אלטע דורות, קוק אויף מיין פעל און לייען. דאס פינפטע קאפיטל. די קליאטשע הייבט זיך אויף פון גרוב מיט א שטורעם. ווי א ווינטמיל דרייט זיך מיר דער מח פון אלצדינג וואס מיר איז ערשט אנטפלעקט געווארן. און די וועלט מיט אלע אירע באשעפענישן דרייען זיך מיט אים, פארמישנדיג זיך און פארבייטנדיג זיך איינע מיט די אנדערע. עפעס קומט מיר אויס אז אלע זענען נישט דאס פאר וואס זיי געבן זיך אויס, קיינער איז אינעווייניג נישט דאס וואס ער זעט אויס פון דרויסן. א פנים די אינדיאנער וואס גלויבן אז די נשמות פון מענטשן גייען איבער אין אלערליי באשעפענישן, און די בעלי הקבלה להבדיל זענען טאקע גערעכט, די גאנצע וועלט איז לויטער גלגולים. א פנים אז דער טעם וואס שטייט ערגעץ אין א סידור פארוואס עס איז א מצוה צו עסן פיש שבת בכדי דערמיט מתקן צו זיין די נשמות וואס ווערן אין זיי מגולגל איז טאקע זייער אמת. אויב אזוי באקומט דאך די וועלט גאר אן אנדער פנים, מען מוז אויף איר קוקן מיט אנדערע אויגן און באטראכטן איטליכע זאך גאר אנדערש. אין א מענטשן קען זיין ליגט באגראבן א הונט און אין א הונט ליגט באגראבן א מענטש. א פונט פרישע פיש קען זיין איז א פונט פרישע צאפלדיגע נשמות. אין א גוטן קארפ ליגט א פלוידערזאק, א רעדנער מיט פעפער און ציבעלעס אויף פאלומעסיג פאר מיר. אויב אזוי וועלן דאך פארענטפערט ווערן אסאך קשיא'ס אין דער השגחה, אויך אין די פירונגען פון פיל מענטשן, עס וועט שוין פארענטפערט ווערן פון וואנען עס האבן זיך גענומען ביי אונז שוטים, נאראנים, צוויעקעס, בטלנים, קהילה'סלייט, כאפערס, בעלי טאקסעס, גבאים, נאמנים, שתדלנים, בעלי טובות, שטאט יורשים, פיינע בריות, שיינע מענטשן, גאטס סטראפטשעס, טענצער, טעלערלעקער און קאכלעפל. מען וועט שוין פארשטיין ווער זיי זענען און פון וואנען זיי שטאמען, וועמענס טבע זיי האבן און וואס זייער תכלית. זייער כוונה איז אויף דעם עולם צווישן אונז אומגליקליכע זינדיגע מענטשן. עס טרעפט זיך פיל מאל אין דער וועלט, איינער גיט זיך אפ מיט לערנען דעם גאנצן לעבן און בלייבט א נאר, און איינעם געראט עס ווערן א חכם באלד טאקע אן גרויס מי. בלילה הזה, אָט דער נאַכט בין איך געוואָרן אַ חכם, און וויבאַלד איך בין געוואָרן אַ חכם, פֿאַרשטייט זיך שוין אַליין, אַז איך האָב אָנגעהויבן אין אַלצדינג מסופּק צו זיין, און נישט נאָר אין אַנדערע מסופּק צו זיין, נישט צו וויסן קלאָר, ווער זיי זיינען און וואָס זיי זיינען, אַפֿילו אין מיר מיט מיין כּבֿוד אַליין טאַקע אויך. אפשר בין איך גארנישט איך? טאמער בין איך אין דער האנט פון אן אנדער כח וואס לעבט אין מיר און נישט איך בין דער באלעבאס פון מיין גופל צו טון אלסדינג נאך מיין פארשטאנד און ווילן, נאר יענער הערשט איבער מיר און צווינגט מיך מיט גוואלד צו טון דאס וואס ער וויל איך זאל פירן זיינע געשעפטן און זיין שטייגער לעבן ווייטער טאקע ווי פריער. עפעס טאקע נאר א כי הנה כחומר, איך בין דער חומר און ער איז דער יוצר, דער גאנצער מאכער הייסט עס, אדער איך בין דער חומר, דער אייזל, און ער איז דער אנטרייבער, יא, אבער ווער זאל דאס זיין אין מיר אזוינס? און וועמעס גייסט רעדט דאס אזוי אויס מיר? אפשר זיצט אין מיר איינע פון די הויכע נשמות, שלמה המלך'ס נשמה א שטייגער? און עס לאזט זיך טאקע דענקען אזוי. ער איז אין איין נאכט פון דער העלער הויט געווארן א חכם, קלוגער פון אלע מענטשן אין זיין צייט, און איך בחור בין דאך אויך געווארן א חכם בלילה. הייסט עס א פנים, מען וויל אז דורך מיר זאל זיך עס ציען זיין חכמה, און איך זאל זיין קלוגער פון אלעמען אין מיין צייט. אדער אפשר זיצט אין מיר אן אנדער גרויסע נשמה. אויב די קלאטשע א נקבה איז א בן מלך, בין איך א זכר גאר א בת מלכה. און אז נשמות זאלן ביי גלגולים זיך פארבייטן, דאס הייסט פון א זכר זאל ווערן א נקבה, און א נקבה א זכר, דאס איז אזאנס וואס איז זייער מעגליך, און איך האב מיך דערמאנט אז דאס אייגענע טאקע האב איך אויך געלעזן אין א ראמאן פון א בארימטן פראנצייזישן אסטראנאם, און אויב יא איז זייער מעגליך אז איך בין גאר די מלכה שבא מיט איר כבוד אליין, איז נישט אומזיסט טאקע זענען מיר, איך מיט דער קלאטשע, זיך צונויפגעקומען דא.

דער כח ליגט דאך מיר אין מויל, די גבורות אין דער צונג. איך פיל אין מיר אצינד ווי עס קאטערט מיך טאקע צו געבן א שרעקליכן געשריי ווי מיר אויפן הארצן איז, אזש די וועלט זאל פארציטערט ווערן. און ווי איך האב נאר אויפגעעפנט א מויל און א געשריי געטאן, באלד איז געווארן א דונערן מיט בליצן און א שרעקליכער שטורעמווינט. א רעדל ווי א זייל האט זיך געדרייט גאנץ הויך אין דער לופטן.

ביימער אין וואלד ענטפערן אפ צום טאקט, בייגנדיג זיך אין אלע זייטן, רוישן, צימבלען און פאטשן, פלעסקען מיט די צווייגן. די לבנה דערשרעקט זיך און לויפט זיך באהאלטן אין א שטיק וואלקן. איך בלייב פארגאפט. עס איז מעגליך אז אט דער רעש, דער שטורעם, זאל קומען פון מיין געשריי, פון מיין בלאז טאן מיט דעם מויל. אפשר איז אצינד א חתונה ביי דעם גוטן פעקל שדים? א מכשפה פירט מען עס צו דער חופה מיט איר מיט איר באשערטן לעבעדיג פרייליך אלטע און יונגע מכשפות טאנצן שפרינגען און דרייען זיך אין א רעדל מיט רוחות אינאיינעם איך קוק מיך אום צו דער קלאטשע און דערקען זי ניט זי מינעט זיך און נעמט אן אין איין מינוט פארשידענע געשטאלטן. אָט דאַך זיך נעמט זי אָן אַ מענטשלעך געשטאַלט, אַ העלזעלע, אַן אױסגעדײַװערטע, אַ גערגעלע מיט אַן אױסגעשטאַלצטן קנופּ, מיט פּאות פֿאַרפּלאָנטערטע, קאָלטענעװאַטע, אַן אָפֿן מױל, מיט אַ אַראָפּגעהאַנגענער ליפּ און אַ זיפֿץ נאָך אַ זיפֿץ רײַסט זיך אַרױס טיף בײַ איר פֿון האַרצן. און אין אַ רגע אַרום נעמט זי אָן אַ משונה געשטאַלט, נישט צו פֿאַרשטײן.

ווערטער אויף א לשון א גאנץ אומבאקאנטן, שרלאי ואמרלאי בזך בזיך בזבאיך ושמאיך פרח פרחינו, עס פארדרייט זיך מיר דער קאפ, עס מאכט זיך צו די אויגן, עס באשלאגט מיך א שווייס, און איך דערפיל ווי עפעס א האנט נעמט מיך אן דא פארן קאפ, דא פאר די פיס, און איך גיב א געשריי פאלנדיג אראפ און אויפעפענען די אויגן. איך פיל עפעס קישענס מיר צו קאפנס און ווייס נאך אלץ נישט קלאר וואו איך בין. איך הער משונה'דיגע ווערטער ווי יענע א שטייגער וואס פריער בשעת דרייענדיג זיך אין רעדל און ווער עס רעדט זעה איך נישט. און אין א וויילע ארום אז איך האב אנגעהויבן צו זיך קומען האט זיך מיר געוויזן אלץ וואס ווייטער ווייטער איינע נאך די אנדערע א צוקאשמעטע בארד, לאנגע פיאות און א משונה'דיגע צורה פון א מין נפש א מאנספארשוין.

צעזייט זיך, צעשפרייט זיך אין די וויסטע פעלדער, אין די פוסטע וועלדער. דארט שטייט א שטיין, אויף דעם שטיין נאך א שטיין. דארט שטייט א בארג, אויף דעם בארג נאך א בארג. אויבן זיצט שטענדיג בן געץ און פאשעט ווילדע קעץ. כאפט וואו ערגעץ נאר א קאטער, כאפט וואו ערגעץ נאר א פיפערנאטער, כאפט פון דער וועלט אלע פליגן, טארעקאנעס, גרילן, פליי, וואנצן, און גייט מיט זיי טאנצן.

איך פארע מיך שוין מיט די לצים אפשר א יאר דרייסיג יא אזוי ציפע איז טאקע דער חשבון באלד נאך דער ערשטער בהלה נישט היינט געדאכט בין איך געווארן א בעל שם אפאר יאר פאר דער גרויסער שריפה פונקט אין דער צייט וואס ר' טביה קלמן ר' גדלי' איטשעס האט געפונען אין דער שטאט אן אוצר פריער מיט א יאר לערך אז מען האט אויסגערייניגט דעם טייך און די מקווה יא ציפע, עס וועט שוין טאקע זיין א יאר דרייסיג, אויב נישט מער. אין דער צייט האב איך מיט זיי גענוג זיך געפארעט. די לייט האבן פון מיר אריינגעכאפט דעם פסק. נישקשה, דאס איז געווען זייער ארבעט, זייער מלאכה. הא, הוך, האט די אלטע גויע אויף א קול א גענעץ געטאן, עפעס געשפראכן, אויסגעשפיגן, און ווייטער מיט א גענעץ טאקע אויסגעלאזן, טראסצע איך מאטערי! דער בעל שם שניידט אפ פון דעם טיש און די בענקלעך זיבן שטיקלעך האלץ, נעמט אן זיבן הויפן שטויב פון אונטער דער שוועל און זיבן זילבערנע מטבעות אין א וואלענער זאק מיינער וואס די מאמע האט אים געגעבן, אנרופנדיג זיך צו איר, אט אלצדינג וואס איך נעם דארף איך האבן אויף צו שפרעכן דערויף ביי דער נאכט פאר דער לבנה אונטערן שטאט אויף די שיידוועג. דערצו דארף מען נאך צולייגן זיבן האר פון אן אלטן הונטס א בארד, אזוי ווי עס שטייט געשריבן, נאר בשעת הדחק אז ס'איז נישטא קיין הונט איז מען יוצא מיט א קאץ. די קאץ דיינע ציפע געפינט זיך בוודאי אין דער קיך, און איך גיי בלויז אהין צו נעמען זיבן הויפנס אש פון דעם פריפעטשיק וועל איך שוין אין איין וועג אויסרייסן זיבן האר ביי דער קאץ פון עק וויידל.

אוי, זאָל זיך שוין מער ניט אומקערן דאָס, וואָס איז געשען. האָב רחמנות, מאַמע, און דערצייל מיר. איך וועל נישט רואיק זיין, ביז וואַנען דו וועלסט מיך נישט באַרואיקן. וויין נישט, און דערצייל מיר, זיסע, טייערע מאַמע, לאָמיך וויסן. וואַרט אַ ביסל, מיין טרייסט, לאָז מיר זיך אויסוויינען. ס'איז שטיל. די מאַמע ליגט אָנשפּאַרנדיק מיט דער קאָפּ אויפן האַרצן, כליפּעט שטילערהייט, ציטערנדיק מיטן גאַנצן קערפּער. אין אַ װײַלע אַרום, הײבט זי אױף דעם פּנים צו מיר, האַלט זיך אײַן און דערצײלט מיר זיפֿצנדיק אָט װאָס, אַז דו ביסט אַרױסגעגאַנגען שפּאַצירן אין פֿעלד און נישט צוריקגעקומען ביז שפּעט אין דער נאַכט, זענען מיר אַלע געגאַנגען אונטער דער שטאָט און זיך צעלאָזט אין אַלע זײַטן דיך אױפֿזוכן. מיר האָבן אַזױ לאַנג געזוכט, געזוכט, ביז מען האָט דיך געפֿונען עפּעס װי פֿאַרשלאָפֿן אונטער אַ בױם, ערגעץ לעבן אַ קאַנאַל. קומענדיג אהיים האט מען שוין ארויסגעזען אין דיר אז דו ביסט עפעס צעטראגן, עס האט פון דיר זיך אפגעטאן דער שלאף און ביסט געווען שטארק צעקאכט, אויף מארגן האסטו אין מויל נישט גענומען קיין עסן, אלץ געווען צערודערט, פארטראכט און גערעדט צו זיך אליין עפעס אזעלכע ווערטער וואס איינס צום אנדערן האט זיך נישט געקלעפט. מיר אלע אין שטוב האבן עס נישט געקענט פארשטיין וואס זאל עס אזיינס באדייטן, דערנאך וויי איז מיר האט זיך ארויסגעוויזן הלוואי רבונו של עולם מע זאל מער דערפון נישט וויסן נישט מיר נישט כל ישראל ניין האט די מאמע געזאגט מיט טרערן אפשטעלנדיג זיך אינמיטן שמועס ניין איך קען מער נישט רעדן איטלעכס ווארט שטעכט מיר ווי א שפילקע איך בעט דיך מיין קינד לאז מיך צורו און דיר טאקע איז אויך צייט צו רוען נאכן שלאף וועט דיר גרינגער ווערן שלאף מיין זון שלאף דער שלאף איז זייער גוט פאר דיר, ישראל, נאר מיט דעם באדינג, מאמי, אז דו זאלסט מיר צוזאגן מארגן ווייטער צו דערציילן. זאל זיין ווי דו זאגסט, האט געזאגט די מאמע. שלאף, שלאף, מיין קינד, שלאף, ישראל. דאס זעקסטע קאפיטל, וואס די מאמע דעררעדט נישט, דערקלערט עס דער משרת. אויף מארגן גייט אריין די מאמע צו מיר פרעגן וואס איך מאך, און אז איך האב זיך שטארק געבעטן זי זאל האלטן ווארט און דערציילן, האט זי ווישנדיג מיטן פארטוך די אויגן, מיט א ביטערן זיפץ געזאגט, דערציילן אקוראט ווי עס איז, איז אוממעגליך. זייער משונה זענען געווען דיינע גענג און דיין רעדן. יענעם טאָג, ניט הײַנט געדאַכט, האָסטו גערעדט פֿאַר פֿײַער און פֿאַר װאַסער, איבער חיות, איבער בהמות און איבער מענטשן, להבֿדיל, און ס'האָט דיר געריסן פֿאַר גרױס רחמנות אױף עפּעס אַ בידנע, אַ װיסטע קליאַטשע, נעבעך, װאָס איז קראַנק, צעבראָכן און זײער אומגליקלעך. הלװאַי דײַנע װערטער זאָלן זיך צעגײן װי אַ רײך איבער פּוסטע װעלדער, װיסטע פֿעלדער, און אין שטאט איז דערווייל וועגן דיר ארויס א קלאנג אז דו ביסט הלוואי רבונו של עולם משוגע זאלן זיי ווערן די שונאים וואס ווינטשן בייז מיר און כלל ישראל עפעס ווי א קדחת האט עס מיר דיך געווארפן עטליכע טעג און ביסט געלעגן שטארק פארדולט געלויבט זיין ליבער נאמען וואס היינט האסטו זיך אויפגעכאפט פרישער אוי געזונט זאלסטו מיר זיין ציפע זאגט דער בעל שם וואס ער מיט דער גויע זענען אריין צו מיר אויף די שפיץ פינגער, כדי נישט צום באאומרואיקן פלוצלונג דעם קראנקן, שטייענדיג א וויילע שטיל הינטער דער מאמען בשעת זי רעדט. נישט ער האט עס גערעדט, דאס זענען זייערע ווערטער, דער רוח האט דאס אין אים גערעדט. פראוודא, האט זיך אריינגעמישט די אלטע גויע וואס האט פארשטאנען אביסל אידיש, עטא יכניע דילא טראסצא יך מאטערי.